וואס אין דער סדרה זאגט ער אז די בנות צלפחד זענען געקומען לפני משה ולפני אלעזר הכהן און האבן געמאנט די טענה בנוגע צו נחלת הארץ אז זאלן יורש זיין די נחלת צלפחד וואס רש י זאגט לפני משה ולפני אלעזר מגיד דערפון ווייס מען שלא עמדו לפניהם אלא בשנת הארבעים וויבאלד דארט שטייט ולפני אלעזר וואס אלעזר איז דאך ערשט געווארן א כהן גדול לאחרי מיתת אהרן, וואס מיתת אהרן איז געווען אין שנת הארבעים, ווייסט מען דערפון וואס זענען געווע וואס דער פסוק זאגט לפני אלעזר שלא עמדו לפניהם אלא בשנת הארבעים אחר שמת אהרן, וואס דערפון וויבאלד דער רשי זאגט מגיד אז דאס זאגט איז דערפון פארשטאנדיג אז לולי דעם זאגן, וואלטן געקאנט מיינען אז זיינען געווען פאר שנת הארבעים געפרעגט, וואס לכאורה איז היפך פשוטו של כתובים. פריער דערציילט ער כמה סדרות לפני זה, כמה סיפורים וואס זיי האבן געטראפן בשנת הארבעים, אויכעט כולל וועגן מיתת אהרן, און מיט אמאל דארף מען באווארענען, אז מען זאל קין טעות ניט האבן אז זיינען געקומען פאר ניט פאר שנת הארבעים, על כל פנים פאר מיתת אהרן זאגט דער פסוק לפני אלעזר. אמת טאקע, דא איז רשי מדייק און דא זעט מען ווי אזוי יעדער ענין איז מדוייק, רשי זאגט דאך ניט ללמדך. בשעת מען זאגט ללמדך דעמאלט הייסט עס אז דאס וואס עס שטייט אין פסוק כדי מען זאל דאס אפלערנען, לולי דעם לימוד וואלט מען דאס אין פסוק נישט געדארפט שטיין, בשעת מען זאגט מגיד הייסט עס נישט אזוי וואלט עס נישט געדארפט שטיין, שטיין וואלט עס סיי ווי סיי געשטאנען, נישט אז עס שטייט צוליב דעם אפלערנען. וויבאלד אבער אז דאס שטייט לטעם אחר, איז דערפון ווייס מען אויכעט אז ווערט אויכעט אין דערויף געזאגט אז זיי ווייס מען אז זיינען געקומען בשנת הארבעים וכפי שיתבאר לקמן. און דאס איז אויכעט וואס ער זאגט דא מגיד. ווי געזאגט פריער דעם דיוק, אז לולי זאת וואלטן געקאנט טראכטן אז זיינען געקומען ניט אין שנת הארבעים באווארנט רש י נאך א זאך, בשעת ס'רעדט זיך ווער ס'איז געווען צלפחד וואס דאס רעדט זיך וועגן בנות צלפחד, ברענגט רש י גלייך נאך דערויף כמה דעות וואס איין דעה איז אז געווען מקושש עצים. וואס ביי מקושש עצים איז דאך דא א דעה אז ער איז געווען אין שנה הראשונה לצאתם ממצרים, על דרך זה ביי מעפילים איז געווען גלייך נאך דעם ענין פון קרח דאס איז געווען בשנה השנייה, וואס אט דעמאלט ווערט די שאלה אין פשוטו של מקרא אז די זאך וואס צלפחד האט זיך געפעלט איז דאס געווען בשנה ראשונה אדער בשנה שניה? מקושש עצים האט מען געהרגעט און מעפילים האט מען געהרגעט, במילא האבן זיי שוין געזען אז בנים אין לו, מער נישט ווי בנות, האבן זיי געווארט דרייסיג אכט יאר ביז צו פרעגן פארוואס צי וועלן זיי באקומען נחלה, וויבאלד אז מחבבות את הארץ, און דערהערט דעם ענין מעפילים, צווייטע דעה פון מקושש עצים היה, האבן זיי געדארפט גלייך א פרעג טאן, גלייך מחיבה בארץ, און נעמען טומלען מען זאל זיי געבן א חלק בארץ. איי איז דאך די קשיא סה כ מיטן וואס האט געוואוסט אז מען האט די גזירה פון ארבעים שנה במדבר? אבער לויט דער דעה איז געווען מקושש עצים איז געווען קודם הגזירה, ואדרבה מען האט גערעכנט אז במשך שלשה ימים קומט מען אן אין ארץ ישראל, היינט אז זיי האבן געהערט אז במשך שלשה ימים קומט מען אן פון ארץ ישראל, אט אין דריי טעג ארום דארף מען טיילן די ארץ ישראל, אז א בן איז יורש את אביו האבן אלע געוואוסט. אזוי איז געווען ביי אברהמען, אזוי איז געווען ביי ישמעאל ויצחק בני, אזוי איז געווען ביי יצחק'ן, אזוי איז געווען ביי יעקב'ן. דער ספק איז מערנישט געווען בנוגע צו בנות, אזוי ווי ביי א כהן איז א כהן א יורש כהונה, א לוי א יורש לוויה, א ישראל א יורש די עניינים פון א ישראל. במילא איז געווארן א ספק בי בנוגע צו ירושת הארץ. במילא איז דעמאלט פארקערט אין פשוטו של מקרא, לויט דער דעה אז דאס איז געווען בשנה הראשונה, אדער אפילו פון די מעפילים, איידער עס איז נתפרסם געווארן די גזירה פון ארבעים שנה, איז אויך דעמאלט האבן זיי געדארפט גלייך מאכן א שטורעם, במילא קען זיך זאגן בן חמש למקרא, על כל פנים אין פשוטו של מקרא בכלל. אז ס'איז געווען בפירוש אסאך פריער, איי וואס שטייט שפעטער איז אין מוקדם ומאוחר בתורה, מ'האט קיין ברירה נישט צו זאגן, וועדליג ווי זאגן אז נשים וואס זענען געווען חכמניות, און וואס זענען געווען צדקניות, און וואס האבן געזען א פרשה זו אזוי ווי זי איז כתובה בתורה מיט אלע עניינים ווי מ'רעכנט אויס אויף זיי. האבן זיי געווארט דרייסיג אכט יאר אדער דרייסיג ניין יאר, און שטייענדיג אין א תנועה פון חיבת הארץ, נישט פרעגנדיג צו וועלן זיי האבן א חלק בארץ. במה דברים אמורים אז ס'וואלט געשטאנען ותעמדנה לפני משה ולפני הנשיאים וכל העדה, וויבאלד אז דער פסוק טייטשט אפ ולפני אלעזר הכהן צוליב אן אנדער ענין. איז בדרך ממילא, אבער מגיד דערוויילע ווערט ערקלערט נאך א דבר חידוש, אז דער חידוש איז אז זיי האבן געווארט אזוי פיל יארן ביז וואנען זיי האבן געפרעגט די שאלה דעם ענין צו זיי זאלן באקומען נחלה בארץ. און ויהי רצון אז פון רעדן וועגן נחלה בארץ זאל זיין כאמור לעיל, זאלן בקרוב זוכה זיין צו נחלה ווי ער זאגט אין גמרא בבא בתרא, צו נחלת וואס הקדוש ברוך הוא בעצמו מחלק, בנחלת עולם הבא, וואס דאס זאל זיין ווי ער זאגט אין נבואת יחזקאל בביאת משיח צדקנו, וואס דעמאלט וועט זיין א נחלה בלי מצרים, אדער ווי ער זאגט דעם לשון אין גמרא און אויכעט אין די מדרשים אז ס'זאל זיין סיי בהר און סיי בשפלה און סיי בעמק און סיי א שדה לבן און סיי א פרדס, שדה של פרדס, און ס'זאל זיין מהקדוש ברוך הוא בעצמו צוזאמען מיט גורל, צוזאמען מיט די אלע עניינים וואס ער רעדט אין די מאמרים, ובקרוב ממש למטה מעשרה טפחים ומתוך שמחה וטוב לבב לחיים.